אין די יאר תקל ג איז דער מעזריטשער מגיד געווען די לעצטע יאר פון זיין חיים חיותו בעלמא דין, יענעם זמן איז דער אלטער רבי געווען ביי דעם מעזריטשער מגיד, נישט נאר דער אלטער רבי נאר אויך כמה וכמה פון תלמידי המגיד זענען דעמאלט געווען ביי דעם אלטן רבין, און אין זומער תקל ב איז פארגעקומען גאר א חשוב'ע אסיפה, וואס מ'האט דן געווען אויף עניינים חשובים ביותר בנוגע דעם עתיד פון חסידות, און אין יענע אסיפה איז געווען פון די גדולי התלמידים פון דעם מעזריטשער מגיד, און צווישן זיי איז געווען אויך דער אלטער רבי, און ער איז געבליבן יעמאלט ביז כסלו, וואס יעמאלט איז געווען די הסתלקות פון דעם מעזריטשער מגיד אין יענעם י ט כסלו, יום שלישי י ט כסלו תקל ג, איז פאראן כמה וכמה סיפורים וואס אין די שפעטערדיגע יארן האט דער אלטער רבי דערציילט וואס איז פארגעקומען אין יענע צייטן אין יענעם י ט כסלו אין די הסתלקות אין די ימים הסמוכים די הסתלקות פון דעם הייליגן מעזריטשער מגיד דער דער אלטער רבי האט עס דערציילט א חלק פון די סיפורים זענען דערציילט געווארן בשעת ס'איז געווען די לידה בשעת ס'איז געבארן געווארן דער צמח צדק, דער אלטער רבי איז געווען דעמאלט א גרויסע התגלות און האט דערציילט כמה וכמה סיפורים, פרטים, וואס ער האט געהאט וואס איז פארגעקומען אין די לעצטע טעג צווישן דעם אלטן רבין און דעם מעזריטשער מגיד, און אין חי אלול תש ג ביי פארברענגען האט דער פריערדיגער רבי דער רבי ריי צ איבערדערציילט כמה פון די סיפורים,

יא דער דער מעזריטשער מגיד איז שוין געווען נישט געזונט, און מ'האט דעמאלט גערעדט וועגן דעם, יא, די חסידים זענען געווען די תלמידים, די חסידים זענען געווען, יא, גיין באזוכן דעם מעזריטשער מגיד יענעם שבת, שבת פרשת וישלח, יא, דאס איז געווען ט ז כסלו, און די הסתלקות פון דעם מעזריטשער מגיד איז געווען יום שלישי, שהוכפל בו כי טוב י ט כסלו. איז שבת, שבת ט ז כסלו, שבת וישלח, זענען תלמידים זענען געשטאנען ארום די בעט, און די מעזריטשער מגיד געווען זייער שוואך און ער האט געזאגט אבער תורה, די תורה וואס די מעזריטשער מגיד האט יעמאלט געזאגט איז געווען אז וישלח יעקב מלאכים, זאגט אויף דעם רש י מלאכים ממש, און די מעזריטשער מגיד האט אויסגעטייטשט. דעם ממש פון די מלאכים האט יעקב געשיקט צו עשוו'ן, דאס הייסט ער האט געטייטשט מלאכים ממש, ממש מלשון ממשות, דאס הייסט אז דער גוף, דער חומר, דער ממש, עס איז שייך צו זאגן ביי א מלאך דעם ענין, אט דאס האט ער געשיקט צו עשוו'ן, אבער די רוחניות פון די מלאכים, זייער נפש, זייער רוחניות, אט דאס איז געבליבן מיט יעקב'ן. אט דאס איז געווען די גאנצע תורה. דאס איז געזאגט געווארן יענעם שבת. דערנאך. נאך מעריב און הבדלה האט דער פריזיצ'ער מגיד געזאגט יעמאלט חזון עובדיה, חזון עובדיה דאס איז די הפטרה וואס מען לערנט אין שבת וישלח, און ער האט געטייטשט אז עובדיה איז עובד י ק, י ק זאגן דאך חזל ב י נברא העולם הבא ב ה נברא העולם הזה, עובדיה איז א עובד י ק, חזון עובדיה א עובד ה א עובד י ק ז.

האט דער מזריטשער מגיד צוגערופן דעם אלטן רעבן און ער האט אים געזאגט, חזון עובדיה, נאכאמאל איבערגעזאגט, א עבד הוויה זעט אז ער זעט אז ער וועט האבן א בן זכר, און דער אלטער רבי האט חתונה געהאט גלייך נאך די הסתלקות פון בעל שם טוב אין תקכ א, אבער תק כ, אפשר אפילו, אבער ער האט נישט געהאט קיין בן זכר, געהאט, ער האט געהאט מיידלעך אבער ער האט נישט געהאט קיין אינגלעך ביז יעמאלט. און יענעם יו ט כסלו, יענעם ערב יו ט כסלו, יענע די ימים האחרונים פון דעם פון דעם מעזריטשער מגיד, האט אים דער הייליגער מגיד אים אים געזאגט, חזון עובדיה, א עבד הוויה זעט, און ער זעט אז ער וועט האבן א בן זכר ס'וועט געבארן ווערן במשך השנה, און האט אים געבעטן ער זאל אים רופן בשמו דעם נאמען פונעם הייליגער מגיד וואס איז געווען דוב בער, און אזוי איז טאקע געווען, אז אין ט' כסלו, אין די יאר תקל ד אין סיום השנה פאר די פאר דעם יו ט כסלו יא וואס איז געווען די לידה פון דעם מיטעלער רעבן וואס דער אלטער רבי האט אים גערופן בשם פון דעם פון דעם מעזריטשער מגיד. אויך דא נאך א זאך וואס ס'ברענגט זיך אין א אנדערע שיחה וואס דער פריערדיגער רבי האט דערציילט אין א פארברענגען פון יו ט כסלו אז אין יענע טעג אין יענע לעצטע טעג אדער לעצטע טאג דער מעזריטשער מגיד גענומען דעם אלטן רעבן ביים האנט און ער האט אים געזאגט יו ט כסלו דאס איז אונזער הילולא וואס איז דער טייטש אז יו ט כסלו איז אונזער הילולא איז דאס איז דאס הסבר דער אלטער רבי האט דעמאלט נישט פארשטאנען אבער זעקס און צוואַנציק יאר שפעטער איז געווען פון יו ט כסלו תקל ג ביז יו ט כסלו תקנ ט איז דאס איז געווען דער טאג וואס דער אלטער רבי איז ארויסגעגאנגען אל החירות דער אלטער רבי איז ארויסגעגאנגען פון תפיסה איז געווען יו ט כסלו תקנ ט עס איז זעקס און צוואַנציק יאר נאך די הסתלקות פון דעם מגיד דעמאלט איז געווארן פארשטאנדיק וואס ער האט געזאגט אז דאס איז אונזער הילולא אונזער שמחה יא ווייל דער נומער זעקס און צוואַנציק איז דאך כמובן ווי ער ברענגט אין די שיחה דארט נוגע דער חסיד רב שמואל בער באריסאווער האט אויסגעטייטשט אז דאס איז דער ענין פון שם הוויה די ד' אותיות שם הוויה אז דער אלטער רבי האט מגלה געווען דעם ענין פון יחודא עילאה און דעת עליון אז מען האט זיך מוסר נפש געווען אזוי איז געווען דער אלטער רבי האט זיך מוסר נפש געווען אזוי האט דער רבי מהרש געזאגט יא צום רבי רשב אז דער אלטער רבי די זעקס און צוואנציג יאר דאס איז די מסירת נפש וואס דער אלטער רבי האט געהאט אויף מגלה זיין ביי חסידים וואס חסידים זאל האבן א דערהער און א געפיל אין יחוד עילאה און אין דעת עליון און דאס איז כמה פון די סיפורים וואס מען דערציילט וואס איז געווען אין יענע טעג וואס איז געווען אין דעם י"ט כסלו פון תקל"ג בנוגע די תורה פרשת וישלח אז דער וואס דער מזריטשער מגיד ס'איז פון די לעצטע תורות וואס מען ווייסן פון דער מזריטשער מגיד וואס האט געזאגט אין יענעם אין יענע צייט סמיכות להסתלקותו האט דער רבי גערעדט אמאל אין א פארברענגען פון שבת פרשת וישלח אין די יאר תשכ"ג האט דער רבי גערעדט זייער א געשמאקע טיפע שיחה אויף געבן צו פארשטיין דעם עומק פון אט דעם תורה זאגענדיג אז וויבאלד אז דער תורה דאס איז פון די לעצטע תורות פון די מגיד וואס מיר ווייסן און דאס איז געזאגט געווארן בסמיכות להסתלקותו איז במילא איז פארשטאנדיג אז דאס איז א עבע ע ב דאס איז בדרך דאס על דרך א צוואה על דרך א ענין כללי וואס דער מזריטשער מגיד האט מגלה געווען סמוך להסתלקותו דארף מען זאגן אז אין אט די תורה ברענגט זיך ארויס כל מהותו וכל עניינו פון דעם מעזריטשער מגיד. וואס דא פרעגט זיך א שאלה, אז מען טראכט זיך אריין אין די תורת הרב המגיד, פרעגט זיך א פשוט'ע שאלה, וואס לכאורה וואס איז דער עומק אין די תורה וואס ער זאגט דא, אז די ממש פון די מלאכים האט יעקב אבינו געשיקט צו עשיו, אבער די רוחניות פון די מלאכים איז געבליבן מיט יעקב אבינו. דא פרעגט זיך א פאר פשוט'ע שאלות. ערשטנס, וואס איז דאס דער ענין? ער שיקט צו די די פעולה פון די מלאכים איז דאך אז מען דארף עפעס, די כוונה וואס יעקב האט געשיקט מלאכים צו עשו און נישט געשיקט סתם בני אדם איז דאך געווען ווייל כדי צו קענען דורכקומען מיט עשו דארף מען האבן א ספעציעלער כח, כוחות מיוחדים, און דערפאר דארף מען האבן מלאכים ממש. און וואס איז דער תועלת וואס ער האט געשיקט נאר די ממשות פון די מלאכים? בשעת די רוחניות פון די מלאכים זענען געבליבן ביי יעקב אבינו. צווייטנס, ווי איז בכלל שייך אזא מין זאך אז מען שיקט אוועק נאר דעם גוף אן דעם נפש, מה דאך ביי בני אדם, א גוף אן א נפש איז א ענין וואס האט נישט אין זיך קיין שום תוכן, קיין שום איכות, איז דאס וואס מען שיקט אוועק דעם גוף, ווי שייך אפטיילן דעם גוף פון א מלאך פון די רוחניות און זאגן אז די רוחניות איז געבליבן ביי יעקב'ן און נאר דער גוף פון א מלאך איז געגאנגען. און דערנאך. די שאלה עיקרית אז דאס איז א סתירה צו דעם גאנצן ענין וואס רשי וויל זאגן, בפשטות וואס רשי וויל זאגן איז פארקערט למעליותא, מלאכים ממש, נישט ווי ווי טייטשן אנדערע מפרשים וואס מען קען טייטשן אז ער האט געשיקט מלאכים מיינט שלוחים, סתם מענטשן וואס זענען געווען שלוחים זיינע, מען וויל זאגן אז דא איז געווען כפשוטו מלאכים, טאקע געשיקט מלאכים ממש, למעליותא, ארויסברענגען דעם דעם דעם דעם דעם גרעסטער עילוי די הפלאה. קומט צו גיין די מזריטשער מגיד און זאגט פונקט פארקערט ווי רש"י אז מער נישט ווי די ממשות און די חומריות פון דעם מלאך מה שאין כן די רוחניות המלאכים זענען גארנישט געגאנגען ס'איז געבליבן ביי יעקב איז דאס פונקט פארקערט ווי פירוש רש"י נאר דא האט דער רבי געזאגט א זייער א געשמאקער ביאור יא וואס דער ביאור איז א ביאור וואס איז נוגע און ס'איז פארבונדן מיט א ענין יסודי ועיקרי אין תורת החסידות וואס איז נתגלה געווארן דורך דעם בעל שם טוב און דעם מזריטשער מגיד יא וואס זיי זענען די מייסדים פון תורת החסידות וואס איז די נקודה? די נקודה איז אז דא די כוונה שבזה איז אז נישט פשט אז מ'האט פאנאנדערגעטיילט, אפגעטיילט, די גוף פון די פון די מלאך, די פשט איז אז כדי די מלאכים, מלאכים ממש טאקע, אט די מלאכים, כדי אז זייער השפעה, זייער פעולה, אז זיי זאלן קענען צוקומען צו עשוו'ן און פועל זיין ביי עשוו'ן דעם בירור, כידוע וואס ס'רעדט זיך אין חסידות אין די מאמרים פון וישלח, אז די גאנצע כוונה פון די סיפור הדברים וואס איז פארגעקומען צווישן עשו און יעקב, די דאס איז געווען אז יעקב האט מברר געווען דעם ענין פון עשו, דעם בירור פון אומות העולם, דעם והיתה דעם ועלו מושיעים בהר ציון לשפט את הר עשו והיתה להוי' המלוכה, אויף מברר זיין די אלע ענינים פון קליפות און סטרא אחרא, און צוגרייטן די וועלט אויפן גילוי המשיח, און דאס האט זיך אנגעפאנגען פון יענעם סיפור פון דעם טרעפן זיך פון יעקב און עשו, כדי צו קענען פועל זיין. אז די מלאכים זאל קענען טון זייער פעולה אין עשו'ן און און אויפהייבן און מברר זיין און מהפך זיין איז דאס בתנאי בשעת ביי זיי פילט זיך ביי די מלאכים אז נאר זייער ממשות געפינט זיך ביי עשו'ן אבער זייער רוחניות געפינט זיך מיט יעקב'ן בשעת דער מלאך ווייסט אז ער אז הגם ער איז געגאנגען צו עשו'ן פון דעסטוועגן זייענדיג ביי עשו'ן וואו געפינט זיך אבער זיין עיקר און זיין פנימיות וואו איז ער צוגעבונדן

די ירידת הנשמה למטה דאס איז על דרך דעם וישלח יעקב מלאכים אל עשו אחיו די נשמה די נשמה איז דאך א חלק אלוקה ממעל ממש די נשמה איז א שטיק געטליכקייט און די נשמה איז פארבונדן מיט געטליכקייט און די נשמה גייט אראפ אין עולם הזה הגשמי אין א וועלט וואס איז א וועלט פון עשו א וועלט פון סטרא אחרא ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא עולם הקליפה והסטרא אחרא שרשעים גוברים בו מיט אלע עניינים וואס שטייט אין תניא און דארט טראגט זיך אראפ די נשמה און זי דארף פועל זיין אין מאכן פון דער וועלט א דירה לו יתברך כדי אז א איד זאל קענען פועל זיין אין וועלט על דרך זה דער נפש האלוקית מיט דעם נפש הבהמית דאס איז אויך בדוגמת יעקב ועשו ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא אז דער נפש האלוקית זאל קענען זיך מתלבש זיין אין דעם נפש הבהמית און נישט נאר זאל נישט זיין קיין ירידה אין דעם נפש האלוקית נאר אדרבה ער זאל קענען איבערמאכן דעם נפש הבהמית בכל לבבך בשני יצריך אז ביי אים זאל זיין אהבת הוויה איז דאס איז דער אופן הפעולה שבזה איז בשעת אז מער נישט ווי די חיצוניות בשעת ס'פילט זיך אז דאס וואס ער איז מתלבש געווארן בעולם און דאס וואס ער געפינט זיך אין א גוף ונפש הבהמית און דאס וואס ער געפינט זיך אין דער וועלט דאס איז מער נישט זיין חיצוניות אבער זייענדיג אין וועלט זיין פנימיות בלייבט פארבונדן מיט יעקב, בלייבט פארבונדן מיט געטליכקייט, מיט אלוקות, איז אט דעם, דאס גיט אים די כח ער זאל קענען פועל זיין, און נישט נאר, נישט חס ושלום האבן א ירידה דורך דעם, נאר אדרבה, א ירידה לצורך עליה, ער זאל קענען אויפהייבן און פועל זיין די בירור אין עשו וכו', און מאכן פון דער וועלט א דירה לו יתברך בתחתונים. וואס דער נקודה. אז ס'דארף זיך הערן אז דער גאנצער ענין פון דעם גשמי איז מער נישט ווי א טפל, און דער עיקר איז דער רוחני, און דער רוחני בלייבט ביי יעקב אבינו, און דווקא דעמאלט קען מען פון דעם גשמי מאכן א כלי צו אלוקות, אט דער ענין, דאס איז איינע פון די ענינים הכי עיקריים אין די התגלות פון תורת החסידות וואס איז נתגלה געווארן דורך דעם בעל שם טוב און נאכדעם דורכן מעזריטשער מגיד, און דאס האט דער מגיד געוואלט מרמז זיין ארויסברענגען אין די תורה וואס ער האט געזאגט אין די ימים הסמוכים לפני הסתלקותו. ווארום אין תורת החסידות איז דער ענין פון די ענינים העיקריים איז דאך דער ענין פון אחדות הוויה, וואס דער בעל שם טוב האט מגלה געווען דעם אמיתית הענין פון אחדות הוויה, וואס דער אמיתית הענין פון אחדות הוויה איז אז וועלט מיט געטליכקייט זענען נישט קיין צוויי ענינים, אז דער גאנצער מציאות פון וועלט, דער גאנצער מציאות פון גשמי, איז מער נישט א טפל, צו דעם דבר הוויה, דער דבר הוויה דער כח אלוקי וואס ער מהווה מחיה ומקיים און דעם גשמי, ביז אז ס'הערט זיך אין דעם גשמי אז כל ענינו איז זיין גאנצע מציאות איז מער נישט ווי אלוקות, און דער ענין איז א ענין עיקרי אין עבודה ווי חסידות איז מבאר, עס איז מבואר אין חסידות. אז בשעת א איד איז זיך מתבונן, א איד איז זיך מתבונן אינעם ענין, אז חוץ פון אלוקות איז נישטא קיין שום זאך, און די גאנצע מציאות פון וועלט איז מער נישט ווי דער דבר הוויה, אט דאס פועל'ט ביי אים בשעת ער געפינט זיך אין וועלט, אז הגם אז ס'איז דא א וועלט און ס'איז פאראן נבראים און ס'איז פאראן א ענין פון אכילה ושתיה און עסק, פון דעסטוועגן פילט זיך ביי אים אז דער גאנצער ענין פון דעם גשמי דאס איז נישט קיין מציאות בפני עצמו.

נאר וואס? ס'איז א גדלות, ס'איז א כח אלוקי, דער אייבערשטער באשאפט דאס, איז במילא דארף מען דאס נוצן לשם שמים. אבער פארט איז צוויי באזונדערע זאכן, דער ענין הגשמי איז א מציאות, און ס'איז יא, און בשעת ער עסט און ער טרינקט, פילט ער דעם עסן און טרינקען, נאר וואס? ער ווייסט אז מ'דארף עס נוצן בשביל עבודת השם. כל מעשיך לשם שמים בכל דרכיך דעהו ער דארף נוצן דעם גשמי מיט א כוונה זיך בעסער לערנען און דאווענען און לערנט עסט כדי ער קענען האבן כוחות כדי דינען דעם אייבערשטן וכו' ווי ס'איז מבואר אין תניא און מבואר אין חסידות אבער דער דער ענין דאחדות הוויה וואס דער בעל שם טוב האט מגלה געווען אסאך א טיפערער ענין אז מלכתחילה איז כל מציאות הגשמי איז מער נישט ווי אלוקות דער מלכתחילה זעט מען נישט דעם וועלט אלס א מציאות בפני עצמו

וואס דער וואס וואס חסידות האט מגלה געווען וואס דער בדקות יותר מ'טראכט זיך אריין אין דעם מער בעומק און דאס איז דער עומק הענין פון בכל דרכיך דעהו ביחס צו כל מעשיך לשם שמים דאס צוויי לשונות כל מעשיך לשם שמים איז א לשון אין פרקי אבות בכל דרכיך דעהו איז א פסוק אין משלי די ביידע פסוקים ברענגען זיך צוזאמען כמה וכמה מקומות ביז אין שולחן ערוך אין סימן רל א און אין רמב ם אין הלכות דעות, אבער ווען מ'טראכט זיך אריין אין דעם איז דאס צוויי באזונדערע עניינים. בשעת מען זאגט כל מעשיך לשם שמים, זעט זיך דארט צוויי עניינים, מיר האבן געזאגט פריער, ס'איז דא א מעשיך, ער עסט, ער טרינקט, ער מאכט עסק, ער טוט עניינים אין עולם הזה הגשמי, ער פארנעמט זיך מיט וועלטישע זאכן, נאר דאס איז לשם שמים, מיט א כוונה אז פון דעם זאל שפעטער קומען אין לשם שמים. דאס איז צוויי עניינים וואס איינער משמש צו די אנדערע. דער טפל על כל פנים. אבער דער עומק הענין פון בכל דרכיך דעהו איז אסאך טיפער, אז דרכיך אין דעם דרכיך גופא, לכתחילה זעט ער נישט דעם מציאות פון דרכיך אלס א ענין בפני עצמו וואס איז משמש צו עפעס אנדערש, נאר דרכיך, וואס זעט ער אין דרכיך דעהו, ער זעט אלוקות אין דעם גשמי גופא, ער זעט אלוקות אין דעם מציאות העולם גופא, ער זעט וועלט, וואס זעט ער אין וועלט, ער זעט וועלט, זעט ער דעם אלוקות וואס איז פאראן אין וועלט. און דאס איז פון די עניינים וואס חסידות איז מבאר באריכות אין דעם עניין פון אחדות הווי' וואס אין דעם עניין המדובר אט דער עניין אט דאס איז מרומז אין דעם תורה וואס דער אלטער רבי האט איבערגעחזרט בשם פון דעם מזריטשער מגיד וישלח יעקב מלאכים ממש אז טאקע געווען מלאכים ממש, און דא קומט צו דער חיבור צווישן נישט נאר אז ס'איז נישט קיין סתירה צו רש י נאר אדרבה דער ווארט פון מעזריטשער מגיד אט דא דאס איז דער עומק פון דעם ווארט פון דעם פון דעם פון דעם פון דעם רש י רש י וויל ארויסברענגען דעם גודל הפלאה אזא ענין וואס דא איז געווען אז כדי יעקב זאל קענען פועל זיין ביי עשיו און מהפך זיין לבבו פון עשיו, דאס איז ביז דאס איז איבערמאכן עשיו און מאכן עשיו זאל זיך זיין וישקהו בכל ליבו און דעם גאנצן ענין וואס איז דערצ דערציילט ווייטער, יא האט ער געדארפט שיקן מלאכים ממש, און רשי טאקע זאגט דאך אויף דעם ענין מלאכים ממש, קומט דער מעזריטשער מגיד און מבאר. ווען האבן די מלאכים דעם ממש דעם תוקף אז די מלאכים זאל קענען פועל זיין פעולתם בשעת ביי דעם מלאך הערט זיך אז מער נישט ווי די ממשות געפינט זיך אין וועלט אבער וואס איז דער אמת'ער ענין זיין מציאות האמיתית איז זיין פארבונד מיט יעקב אבינו דאס הייסט אז זען קוקנדיג אויף די מציאות הגוף הערט זיך אין אים אז דער מציאות הגוף איז כל ענינו די מציאות פון גשמיות די מציאות פון וועלט דאס איז מער נישט א אמצעי צו דורכפירן די כוונה עליונה יא, און דער עיקר געפינט זיך אויף יעקב אבינו, און אין דעם עוה ק ענין וואס מיר זאגן, אז מלכתחילה זעט מען אז דאס איז ענינו, איז דעמאלט יא קען דער מלאך פועל זיין פעולתו, הייסט עס אז דאס וואס דער ממשות פון דעם מלאך געפינט זיך ביי יעקב אבינו, איז דווקא דורך דעם וואס ס'הערט זיך ביי אים אז זיין עיקר איז דער מציאות פון יעקב, אנטשולדיגט, אט דאס וואס דער ממשות פון דעם מלאך קומט צו גיין צו עשיו'ן, און עס פועל'ט ביי עשיו'ן איז בשעת ס'הערט זיך ביי אים אז דער ממשות איז פארבונדען מיט יעקב אבינו און ס'איז געבליבן ביי יעקב אבינו, דאס הערט זיך ביי אים אז עיקר מהותו ועניינו איז דאס דער כח אלוקי און דער דבר הוויה, דער אין עוד מלבדו, אז ס'איז נישטא קיין שום מציאות חוץ פון אלוקות. און דער נקודה איז דער נקודה וואס דער בעל שם טוב האט מגלה געווען, וואס דאס איז געווען וואס דער בעל שם טוב האט באקומען פון מלך המשיח דעם ענין פון יפוצו מעינותיך חוצה,

איז דאס איז די זעלבע נקודה ווי ס'איז מבואר דא אין דעם ווארט פון וישלח יעקב מלאכים ער גייט ארויס חוצה גייט ארויס צו עשיו ער גייט ארויס אין וועלט אבער כדי צו פועל זיין ביי עשיו אין וועלט איז דאס בשעת אז אין דעם חוצה הערט זיך אז זיין גאנצע מציאות איז מער נישט א כלי צו די מעיינות צו דעם אור אלוקי צו דעם אור אין סוף דעם אור פון פנימיות התורה וואס דארט איז מתגלה די פנימיות פון אלוקות און דאס איז מגלה דעם פנימיות פון וועלט און אט אט די נקודה וואס איז וואס איז געזאגט געווארן אט אט יענעם י"ט כסלו און דאס איז זעקס און צוואַנציק יאר שפעטער בשעת איז געווען די גאולה פון דעם אלטן רבי'ן י"ט כסלו איז דאס ארויסגעקומען אל הפועל כידוע אז בשעת דער אלטער רבי איז געווען במאסרו יענעם י"ט כסלו תקנ"ט אין דעם אין דעם אין דעם אין דעם יום ההילולא פון זעקס און צוואַנציק יאר שם הוויה פון דעם רבי'ן דעם מגיד איז ער געווען אין תפיסה איז יענעם טאג געקומען צו אים די רבותיו זענען געקומען דער בעל שם טוב און דער מגיד זענען געקומען צו אים אין תפיסה און דער אלטער רבי האט זיי געפרעגט וואס איז די כוונה פון אט דעם קיטרוג וואס גייט פאר אויף אים דא און דער בעל שם טוב האט אים געזאגט אז ס'איז דא א קיטרוג אויף דעם וואס ער איז משפיע חסידות און ער איז מפרסם חסידות ברבים אין דעם זעלבן אופן ווי ער האט עס געטון און דער אלטער רבי האט געפרעגט צו ער זאל מפסיק זיין, האט דער בעל שם טוב אים געזאגט, נישט נאר זאל נישט מפסיק זיין, נאר אדרבה, ארויסגיין זאלסטו נאך פ, זאלסטו נאך מפיץ זיין, טון אין ספירת פון חסידות נאך ביתר שאת וביתר עוז, און ער האט אים צוגעזאגט אז אין יעדער ענין פון די פעולות פון חסידים וועט זיך הערן דער יד החסידים על העליונה, אבער דאס איז געווען די ברכה וואס ער האט באקומען אין יענע מעשה בשעת ס'איז געווען דער י"ט כסלו פון תקנ"ט, וממילא בכל שנה ושנה בשעת ס'קומט צו גיין אָט אָ דעם זמן, דאָס איז געווען דער וואָרט פון אונדזער הילולא, אין דעם זמן פון י"ט כסלו, די יום ההילולא פון דעם מעזריטשער מגיד, און דעם טאָג פון י"ט כסלו, די יום הגאולה פון דעם אַלטן רעבן, איז בכל שנה ושנה איז חוזר וניעור, און ווי דער רבי נשמתו עדן דער רבי רש"ב שרייבט אין מכתבו הידוע, אז י"ט כסלו, דאס איז די חג אשר פדה בשלום נפשינו פון יעדער אידן, אבער אויך אור וחיות נפשינו ניתן לנו, דאס איז א טאג וואס מ'האט אפגעגעבן, אוועקגעגעבן צו יעדער אידן דעם אור וחיות נפשינו ניתן לנו, היום הזה הוא ראש השנה לדברי אלקים חיים אז יעדע יאר אין דעם טאג חזר'ט זיך איבער דאס איז די ראש השנה וואס איז נמשך א אור חדש און א חיות חדשה אין די אלע עניינים פארבונדן מיט פנימיות התורה, וואס איז מגלה די פנימיות פון אלקות וואס איז מגלה די פנימיות הנשמה וואס איז מגלה די פנימיות פון וועלט אז מ'זאל טאקע קענען מאכן פון דער גאנצער וועלט א דירה לו יתברך בתחתונים און מיט דעם לשון פון די הפטרה פון די פרשה פון היינטיגע וואך פון פרשת וישלח ועלו מושיעים להר ציון לשפוט את הר עשו והיתה להוי' המלוכה אז זאל זיין טאקע דער והיה להוי' המלוכה אז נאך די אזוי פיל יארן פון התגלות החסידות פון יפוצו מעיינותיך חוצה זאל שוין מקויים ווערן די ברכה און די און די הבטחה פון מלך המשיח אז קאתי מר דא מלכא משיחא אז מ'זאל זוכה זיין צו דעם גילוי המשיח און מ'זאל זען בגלוי אין וועלט ווי אזוי והיתה להוי' המלוכה והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד